הקהל את האנשים והנשים אז דאס גייט אויף יעדעם, און דער דעה המכרעת אז דאס איז ניט א מצוה המסורה לבית דין, נאר דאס איז כל אחד ואחת מחויב בזה, ועל אחת כמה וכמה אז מען זאגט דאך והטף זאגט דאך די גמרא און רש י ברענגט עס אראפ אין פירוש החומש, וואס דערפון איז פארשטאנדיג אז דאס איז דער מקרא כפשוטו ווייל דאס איז דער דרך רש י, אז האנשים ללמוד והנשים לשמוע והטף למה הם באים ליתן שכר למביאיהם זעט מען דאך אין פועל אז ווער איז מסוגל און קאן דאס מאכן בעסער און לייכטער ברענגען דעם טף ווי מען דארף זיי ברענגען איז דאס א תינוק הצריך לאמו במיוחד דארף דאס אפגעטאן ווערן על ידי האם. און בפרט ווי מ'האט גערעדט פריער דעם ענין החינוך וואס הייבט זיך נאך אן תשעה חדשים לפני לידת הילד און נאך פריער על ידי ההכנה והמנין מיט די אלע ענינים וואס מען לערנט וועגן זיי אין סיום השס אין דער מסכתא שבסוף השס איז דאך דאס ענינים וואס זיי זענען מסורים און נתונים. ביד האישה וואס זי עקרת הבית א בית פרטי, פארוואס איז זי עקרת פון א בית פרטי דערפאר וואס זי עקרת א בית כללי, בית ישראל וואס זיי זענען נשענים אויף דעם אופן ווי אזוי נשי ישראל בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים ובדוגמת זה ווי שטייט אין קבלה ספרים

ביז וגרך אשר בשעריך און אויפמאנען פון יעדערע פון זיי אז זאל זיין דער לעשות את דברי התורה הזאת איז א מקום חשוב און א מקום עיקרי און א מקום אחריות ליגט דאס אויף די נשים סיי בנוגע לנשים און סיי בנוגע לטף באשר להטף און אויכעט בנוגע צו זייער השפעה אויף אנשים וגרך אשר בשעריך אז זיי זאלן טון אין דעם, און דערפאר איז דאך דא דער יוצא מן הכלל, וואס אין מצות הקהל איז א מצות עשה שהזמן גרמא, און אף על פי כן נשים מחויבות בזה, און אויכעט דער ענין כפשוטו, וואס מען געפינט ניט אין קיין מק אין קיין ענין שבתורה אז א קטן זאל זיין אין דערויף מחויב, ביז וואנעט אז ס'איז א כלל גדול בתורה א קטן איז פטור מכל המצוות. און אָט דאָ איז דאָ דער חידוש גדול ונפלא, בײַ דער מצוות הקהל, אַז בשעת מע רעכנט, זאָגט מען ניט, אַז טף האָט ניט קיין חיוב און דאַרף מען ניט קומען, מע זאָגט, אַז פּונקט אַזוי ווי אַנשים דאַרפֿן קומען, נאָר וואָס צוליב וואָס דאַרפֿן זיי קומען, ללמוד, ללמוד, און נשים דאַרפֿן קומען, איז דאָס דער ענין, אויף זיי ליגט כּדי לשמוע, אָט אַזוי ליגט אַזאַ מין סאָרט, חיוב אויפן טף, וואס דאס איז נישט ווי ביי אנדערע מצוות איז דאך אויך דא דער מצוות חינוך הטף, דאס איז אבער א מצוה וואס דער טף פון דף האט עס נישט אקעגן מיר, ואזוי קען דער אב אויספירן דעם מצוות חינוך דורך דערויף וואס ער איז מחנך דעם בן, אבער צו א קטן גיט מען נישט קיין מצוות. און אט דא איז דא דער אויסנאם וואס ספרי המפרשים שטעלן זיך נישט אויף דעם,

וואס דאס איז א חידוש על דרך ווי ס'איז דא דער חידוש אינעם הקהל אז דאס איז פון די מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים מחויבות, על דרך זה איז דא דער חידוש וואס ביי נשים איז דא נאך מצוות עשה אין וועלכע זיי זענען מחויב מצד לימודים וואס איז דא בכל מצוה שבו, ס'איז אבער דא א יוצא מן הכלל בכל התורה כולה וואס אין מצוות הקהל איז דא הטף למה הם באים לתת שכר למביאיהם.

תלמוד תורה, כאטש אפילו נשים פטורות וכו', וואס אט דא געפינט מען נאך א גרעסערן חידוש אז נאך קודם שיעקרו, אויב ס'קען נאר זיין דער שכר למביאיהם, וואס אויף דערויף איז גענוג א מעת לעת בעולם, איז אט דא דעמאלט ליגט א חיוב אויפן טף אז זיי זאלן קומען צו מקיים זיין מצוות הקהל

אבער דערווייל ערלעבט ער אפילו ער האט אין דערויף נישט קיין געשמאק און ווייסט נישט וואס זיי און וואס און ווי אזוי אבער ליתן שכר למביאיהם און דאס איז דער אויפטו פון מצוות הקהל על כל המצוות שבתורה וואס דערפאר זאגט מען זיך אז דאס אז דאס אן עמוד גדול בדת עמוד חזק בדת כלשון החינוך ווי ס'ווערט אראפגעבראכט פון כמה מפרשים און דערפאר איז מען אויכעט מבהיל אין דעם עונש פון מבטל אט די מצוה וואס ער איז עס פון סיי דערמיט פארפעלט. וכמדובר לעיל איז דאס ברוחניות איז דאס ביד כל אחד ואחד לקיים עתה, ובפרט בשנה זו, און אויכעט אפילו במקום זה, ואדרבה דווקא במקום זה וואס אט דא האט מען די יכולת המלאה, ללמוד תורה ולקיים מצוות ביתר הרחבה, און מיט דער שמחה וטוב לבב באין כל מפריע און טון דאס באופן דמוסיף והולך ואור כמצוות ימי חנוכה הבאים לקראתנו לשלום אז מען זאל מוסיף זיין אין נר מצוה ותורה אור און מען זאל דאס טון על פתח ביתו מבחוץ מאכן ליכטיג מאכן נישט נאר די מעיינות בפנים נאר אויך די מעיינות זאלן קומען צו דעם חוצה און אין אַן אופֿן פֿון מוסיף והולך ואור עד נכון היום דיום הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.